מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, וואס מ'קען זיך אפלערנען פון דעם, און אין היינטיגן סיפור איז אויכעט א זאך וואס מען קען זען וואס די אידן זענען נעבעך דורכגעגאנגען אין יענע צייטן, דעם פחד פון פאגראמען, מיט אזעלכע זאכן ווי דער פריערדיגער רבי שרייבט דאס זייער באריכות מיט אלע פרטים. מיר האבן שוין דערציילט אז דער פריערדיגער רבי האט געשריבן צו איינעם פון זיינע איידימס אז ער האט געזעצן זיבן מאל, און עס איז דא א באשרייבונג וואס ער אליין באשרייבט די ערשטע דריי, דעם ערשטן האבן מיר שוין דערציילט, דעם צווייטן, היינט וועלן מיר דערציילן דעם דריטן, און פיר, פינף, זעקס איז נישטא, דעם זיבעטן איז דער סיפור וואס דער פריערדיגער רבי איז געווען איינגעזעצט אויף סכנת נפשות, אויף אים שיסן און חס ושלום און הרג'נען, אוועקשיקן אויף צען יאר אין גלות אין סיביר, און דאס איז וואס דער יום טוב פון דאס וואס איז ארויסגעקומען פון דעם י"ב י"ג תמוז אין די יאר תרפ"ז. די ערשטע מעשה איז געווען ווען ער איז געווען אלט עלף יאר, האט זיך אנגענומען פאר א אידן און האט זיך ממש געשלאגן מיט א שוטר און מ'האט אים איינגעזעצט, צווייט מאל איז ער געווען צוויי און צוואַנציק יאר אלט, און איצט וועלן מיר אנהייבן דעם דריטן מאל וואס מען האט אים איינגעזעצט, איז געווען אין חודש טבת תרס"ו, ער איז געווען זעקס און צוואַנציק יאר אלט, ס'איז דא א גרויסע הקדמה וואס האט זיך געטון יעמאלט אין יענע צייטן מיט די מצב פון די אידן און די מצב פון די וועלט אין יענע צייטן ווי ס'איז געווען אין דעם יאר תרס"ה איז געקומען א נייער מנהל צו די משטרה א נייער אויף רוסיש הייסט עס א פריסטאוו אין די שטעטל פון לובאוויטש איז געקומען א נייער מפקד זיין נאמען איז געווען יערמאלאוו. אין די ערשטע וואכן האבן די בעלי בתים פון די שטאט לובאוויטש און די אלע וואס האבן געהאט דארטן די געשעפטן די קלייטן האבן זייער שטארק מורא געהאט ווייל זיין פנים איז געווען אלעמאל זייער אנגעצויגן און זייער נערוועז און זיין גאנצע פירעכץ ווי ער האט זיך געפירט מיט די שוטרים פון די שטאט האט געווארפן א פחד אויף די שוטרים און אויף די אלע בעלי בתים פון די שטאט. איינער פון די מענטשן וואס האבן געהאט א גרויסע אחוזה, זיי האבן געהאט א גרויסן פלאץ אינדרויסן פון לעבן, אוועק פון לובאוויטש, פיר פרסות פון לובאוויטש, וואס איז געווען איינער פון די גוטע פריינד פון דעם שר המשטרה וואס האט געהייסן אייספראווניק, איז ער געקומען פון די שטאט פון דעם פון דעם מחוז וואס איז געווען ארום גענומען אלע שטעטלעך פון ארום לובאוויטש, האט ער געזאגט צו דעם מענטשן וואס ער הייסט די ד, דער רבי שרייבט א ד' מיט א פינטעלע, זיין נאמען איז געווען זיך אנגעהויבן מיט א ד' און זיין משפחה נאמען איז געווען זרחי, האט ער געזאגט אז דער פקיד המשטרה דער נייער וואס איז אנגעקומען דער יערמאלאוו איז נישט קיין שלעכטער מענטש, ער האט ליב זיך צו שפילן בקוביע, ער שפילט זיך מיט קארטנס אדער מיט מיט קוביות, און ער טרינקט, ער האט ליב צו טרינקען זייער אסאך וואדקא מיט אלע משקאות חריפים, און נאך א זאך וואס ער האט זייער ליב, ער זוכט ער זוכט געלט, אבער א שלעכטער איז ער זייער שטארק נאר צו גנבים און אזעלכע וואס זיי טשעפען שוטרים. נוסף אויף דעם, און צו דערצו, איז ער אויכעט זייער א גרויסער כעסן, ווען ער ווערט אין כעס קען ער קלאפן מיט די הענט זיינע און ער קען טון זאכן און ער איז נישט מבחין, ער קען נישט זען קיין חילוק צווישן א צדיק מיט א רשע, ווען ער ווערט אין כעס פארלירט ער אינגאנצן זיין קאפ. ס'איז אריבערגעגאנגען א חודש נאך וואס ער איז געקומען צו זיין דער מנהל פון די משטרה אין ליובאוויטש, איז איינע פון די טעג איז ער געקומען צו מיר, איז ער אריינגעקומען צו מיר אין משרד, און האט מיר געבעטן איך זאל אים ווייזן אלע תעודות, סיי פון די מלמדים, די משפיעים און די ראש ישיבות, און אויך אלע אלע תעודות פון די תלמידים. כ'האב גלייך געהייסן מען זאל גיין ברענגען אלע תעודות, און כ'האב עס אים געוויזן, און ער האט זיך אוועקגעזעצט, האט א קוק געטאן אין דעם, און האט געהאט מיט זיך א ביכל, איינגעשריבן אלע זאכן וואס ער האט געדארפט, און ער האט געזאגט אז אלס זעט אויס זייער גוט, און ער איז אוועקגעגאנגען. אין אנהייב חודש מר חשוון אין סמך ו, דאס איז געווען ער איז געקומען אין סמך ה, און דאס איז געווען אין אנהייב חודש מר חשוון סמך ו, איז אין אפאר שטעט, אין אפאר שטעט וואס איז געווען ארום ליובאוויטש זענען ארויסגעגיין די יונגע און די ארבעטארערס זענען ארויסגעגיין מיט רויטע פענער, זיי האבן גענומען א שטעקן און אויפגעהאנגען אויף דעם א רויטע שמאטע, זיי זענען ארויסגעגיין אין די אין שטאט אין דעם כיכר אין דעם פלאץ פון די שטאט פון וואו אלע קומען זיך צוזאמען, און זיי האבן געזונגען. ניגונים פון פרייהייט, זיי האבן געזונגען ניגונים אז זיי ווילן ווערן פריי, און זיי האבן געשריגן און געזונגען אז מען דארף זיך שטעלן אנטקעגן די ממשלה, ווייזט אויס ס'איז אמאל געווען אין א מצב וואס זיי האבן נישט געהאט גענוג פרנסה, די ממשלה איז געווען צו שטרענג, זענען זיי ארויסגעגיין מיט הפגנות קעגן דעם, און דערנאכדעם דאס האט אויפגעטון אז נאכדעם איז געווען, דער אייבישטער זאל אויסהיטן נישט איצט געדאכט, איז געווען פאגראמען אין אפאר שטעט. ליבאוויטש איז א קליינע שטעטל און די אידן וואס לעבן דארטן איז איז דרײַ הונדערט משפחות כן ירבו, להבדיל די נישט אידן איז דא הונדערט משפחות, ליבאוויטש איז א קליינע שטעטל עס איז געווען דארטן דרײַ הונדערט אידישע משפחות און להבדיל נישט אידן הונדערט, דער יחס צווישן די אידן מיט להבדיל די נוצרים איז געווען זייער א גוטער יחס מען האט זיך געלעבט זייער גוט צוזאמען. אבער ליובאוויטש איז געווען ארומגערינגלט מיט דערפער וואס זענען געווען מיט זייער זייער אסאך גויים, און ס'איז זייער שווער געווען צו מחליט זיין און צו וויסן וואס איז דער מהלך פון זייער נפש פון די מענטשן וואס זיי וואוינען דארטן, און ווי זיי קוקן און ווי זיי טראכטן, וואס איז זייער יחס צו אידן. און דאס האט געברענגט א גרויסע דאגה דאס וואס ס'איז געווען דארטן צוויי גרויסע אחוזות, צוויי גרויסע דערפלעך, און די די בעלי בתים פון די דערפלעך איז זענען געווען דארטן, וואס צוויי דערפלעך ארום לעבאוויטש וואס איז געווען דארטן די בעלי בתים, און ס'איז געווען דארט מ'האט געברענגט א נייעם גלח, און זיי האבן גערעדט זייער אסאך אנטקעגן די אידן. האט עס געמאכט א גרויסע דאגה ביי אונז אין ליבאוויטש, אפאר מאל זענען מיר געזעצן צוזאמען און געמאכט א ועד, און מיר זענען געזעצן צוזאמען און מ'האט געזוכט עצות וויאזוי מען קען זיך מסדר זיין צו זען אז חס ושלום טאמער זעלן קומען ווי צו זיך באווארענען קעגן זיי, און עס איז געבליבן א החלטה אז עס איז נישטא קיין עצה, מען מוז מאכן, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף די משטרה מיט גארנישט, מען מוז מאכן אליין הגנה עצמית, מען מוז מאכן א גרופע וואס זעלן אכטונג געבן אז חס ושלום זעלן קומען זאלן זיי ארויס גיין אנטקעגן זיי, אבער מ'האבן געוואוסט זיכער אז אויב מ'עט בעטן א רישיון אז מען מעג האלטן כלי זין אז מען מעג האלטן ביקסן מיט ריוואלווערס איז זיכער אז מ'עט אונז נישט געבן האבן מיר געמאכט שטילערהייט האבן מיר געמאכט א נייע החלטה מ'האט זיך אנגעגרייט זייער אסאך שטעקענעס, אבער נישט שטעקענעס פון האלץ, באט שטעקענעס אזעלכע אייזענעס, גרויסע אייזענס, און נאך אזעלכע זאכן, און מ'האבן עס באהאלטן, און מ'האבן זיך צוגעגרייט אז טאמער זעלן קומען, וועט מען קענען ארויסגיין און זיך באשיצן און באהיטן די אלע איינוואוינער פון לובאוויטש. און מיר האבן אויכעט געוואוסט אז מ'עט נישט האבן קיין רעוואלווערס און קיין ביקסן, מ'עט האבן נאר די אייזענעס, איז אפילו אז זאלן אונז געפינען, איז דאס נישט קיין, איז דאס נישט קיין עבירה, אזוי ווי מ'האלט ביקסן, ממילא העט מען אונז גארנישט קענען טון אן דעם, אז מיר'לן האבן ביקסן אן רשות קען מען אונז איינזיצן, אבער דאס קענען זיי אונז גארנישט טון. דער פרידיגער רבי איז ממשיך, הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, אז ברוך השם אלץ איז אריבערגעגאנגען גוט, און די וואס די צוויי בעלי בתים פון די פון די דערפלעך ארום לעבאוויטש און די דרשות פון דעם גלח האבן גארנישט געמאכט קיין רושם, אדרבה די דערפער וואס די צוויי בעלי בתים זענען געווען, איז די מענטשן וואס האבן דארטן געוואוינט, און וואו דער און אויכעט וואו דער גלח איז געווען, האבן אויסגערופן, אז אויב חס ושלום, אין, אז טאמער וועלן קומען מענטשן פון וועלכן דארף ס'זאל נישט זיין, און זאלן קומען מאכן א פאגראם אין די שטאט ליבאוויטש, איז נישט נאר וואס נישט נאר וואס מיר וועלן באשיצן ליבאוויטש, נאר מיר וועלן אויכעט מאכן נקמות אין זיי, מיר וועלן גיין צו זייערע שטיבער און מיר וועלן זיי בא'גנב'ענען און מיר וועלן צוברעכן זייערע שטיבער. און דער פרידיגער רבי איז מסיים אז עס איז דורכגעגאנגען די צוויי חדשים מר חשוון און כסלו און אין מר חשוון איז אנגעגאנגען די הפגנות און אז עס איז דורכגעגאנגען חודש חשוון און כסלו ס'איז געקומען פרייטאג דער ערשטן טאג טבת וואס איז געווען דער זיבעטן טאג פון חנוכה איז געווען א טאג פון א שוק יום השוק דאס הייסט אז א טאג וואס מ'קומט זיך צונויף פון אלע דערפער און זיי קויפן יעמאלט איין און זיי נעמען אהיים אדער פאר זיך אדער זיי פארקויפן עס ווייטער אין די דערפלעך ס'ווערט אנגערופן יום השוק, ס'איז נישט געווען יעדן טאג האט מען נישט געקענט קויפן, ס'איז געווען איינמאל אין א שטיקל צייט איז געווען דער יום השוק. און כרגיל האבן זיך צוזאמגעקליבן זייער אסאך איכרים, איכרים זענען אזעלכע וואס האבן פעלדער און זיי זעען, און אויף ענגליש ווערן זיי אנגערופן פארמערס, ס'איז געקומען אסאך איכרים פון אסאך דערפלעך, און ס'איז געווען זייער א גרויסער א גרויסער עם רב איז געווען אין ליובאוויטש. יענעם טאג האבן גענומען אפאר פון די פון די יונגע אידן וואס זענען געווען אין די מפלגה וואס האט זיך אנגערופן פועלי ציון, ווי מ'שוין גערעדט פריערט כ'וועל דערמאנען נאכאמאל, ווייסט אויס אז זענען געווען פון די וואס האבן געוואלט, עס האט צוטון מיט דעם ענין פון ציון, פועלי ציון, און אויכעט זענען געווען אינגאנצן אפגעלאזט די גאנצן די אידישקייט, איז זיי האבן מחליט געווען, זיי האבן גענומען זיי האבן געמאכט ווייטער אזא שטעקן מיט א רויטן שמאטע פון אויבן, אזעלכע פענער האבן זיי געמאכט און זענען ארומגעגיין אין דעם מארק וואו אלע זענען געווען יום השוק, אין די מארק זענען זיי ארומגעגאנגען און געזונגען ווייטער ניגונים פון חופש און אויכעט קעגן די ממשלה. די פקידים פון די משטרה זענען געווארן זייער שטארק אין כעס אויף דעם, און אויכעט די עלטערע גוים, די נוצרים, זענען געווארן זייער אין כעס פון דעם. די אלע און און די רוב הצעירים וואס זיך מיט די אלע וואס האבן זיך משתתף געווען מיט זיי געווען אויכעט נאך א סאך גויים זענען צוגעקומען מיט זיי זענען אויכעט ארומגעגיין מיט זיי מיט די פענער און געזונגען און געשריגן קעגן די ממשלה יערמאלאוו דער וואס איז געקומען דער נייער מנהל פון די משטרה וואס איז געקומען אין ליבאוויטש אין תר"ס איז פונקט נישט געווען אין שטאט יעמאלט האט מען דערציילט אז די משטרה האט זיך דערוואוסט אז ס'איז דא אזעלכע גרויסע הפגנות פון די פון די יונגע אידן און להבדיל אויכעט פון די נוצרים האט מען איז דער שר המשטרה פונעם גאנצן געגנט האט מען אים גערופן אז ער זאל קומען אז דער יערמאלאוו איז נישטא דער מנהל פון די משטרה אין ליבאוויטש איז נישטא האט מען אים גערופן אנשטאט יע אנשטאט יערמאלאוו איז געקומען האט מ'איז האבן געמאכט א נייע א נייע זאך אז ס'איז געקומען א אנדער מנהל פון א אנדער געגענט איז געקומען דער שר המשטרה פון די שטאט וואס איז גלייך לעבן ליבאוויטש זייער נאנט צו ליבאוויטש באוואוסט די שטאט איז געווען רודני איז ער געקומען און ער איז געקומען מיט זיינע צוויי העלפערס וואס אויף רוסיש הייסן זיי אוראדניקעס ווייסט אויס זענען געווען שוטרים אין א הויכע דרגה, ער איז דער שר המשטרה און ער האט זיך געברענגט זיינע צוויי העלפערס, און צו דערצו האט ער זיך אויכעט געטראפן מיט די אלע שוטרים פון לובאוויטש, די פקידים פונעם משטרה פון לובאוויטש, ער האט זיי געהייסן אז זיי זאלן ארויסגיין און זיי זאגן אז זיי זאלן אוועקגיין, זיי זענען ארויסגעגאנגען און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען אויף די אלע וואס זיי גייען ארום מיט די פענער אז מען בעט אייך איר זאלט זיך אלע צושפרייטן און גייט אהיים, הערט אויף די הפגנה. און טאמער נישט ער האט געגעבן ער דער מפקד וואס איז ערשט געקומען דער מפקד פון די משטרה פון רודניע וועט הייסן אז מ'זאל שיסן אויף אייך די וואס זענען געגאן מיט די פענער סיי די יונגע אידן און סיי להבדיל די נוצרים איז נישט נאר וואס זיי האבן נישט געהערט וואס זיי זאגן נאר זיי האבן אנגעהויבן צו זינגען העכער זיי האבן אויפגעהויבן זייער קול און זיי האבן געזונגען אסאך העכער און זיי האבן געשריגן קעגן די ממשלה וואס די פקידי המשטרה זענען געווארן נאך אסאך מער אין כעס דער דער מנהל וואס איז געקומען דער שר המשטרה פון רודניע האט געהייסן אז מען זאל אנהייבן שיסן אין די לופט אז מ'האט אנגעהויבן שיסן אין די לופט איז געווארן א גרויסע מהומה אין דעם גאנצן אין גאנצן מארקעט אין גאנצן שוק ס'איז געווען דארטן אזויפיל מענטשן און אלע רוב מענטשן וואס זענען געקומען די איכרים די פארמער זענען אנטלאפן אלע זענען זיך צולאפן און די אידן די די אידן וואס ער האט פריער דערמאנט אז ס'האט זיך אנגעהויבן מיט די אידן וואס זיי האבן עס געמאכט פון די וואס זיי זענען געווען פון די מפלגת פועלי ציון זיי די אלע וואס האבן געטראגן די פענער די רויטע פענער האבן אראפגעריסן דעם די פענער פון דעם שטעקנס און זענען אלע אנטלאפן אבער די גויים, די נוצרים זענען געבליבן דארט און זיי האבן ווייטער געמאכט די הפגנה. איינער פון די יונגע רוסישע גויים איז ארויפגעגאנגען אויף א וואגן אז מען זאל אים קענען הערן, אלע זאלן אים קענען זען, און ער האט אנגעהויבן שרייען מיט א מורא'דיגן שטארקן קול צו אלע זיינע חברים, קומט צו מיר! קומט נענטער צו מיר! און ווער ס'קומט נישט זאל וויסן אז ער איז א פחדן און ער איז א גארנישט, ער איז א מוג לב! דער אזוי ווי דער דער מנהל פון די משטרה האט דאס געזען האט ער געהייסן אז מען זאל ווייטער שיסן אויף די לופט און די יונגע זענען געווארן נאך מער אין כעס זיי מיר מאכן א הפגנה און איר מען שרייט העכער און איר הייסט נאך שיסן וואס האבן זיי געטון זענען געווארן פשוט ווילד זיי האבן אנגעהויבן זענען ארויפגעפאלן אויף די אלע שוטרים און זיי האבן זיי צוקלאפט די ביינער ביז ס'האט געגאסן בלוט פון זיי און פון דעם פון דעם פקיד פון דעם וואס איז אנגעקומען פון פון רודניע האבן זיי אראפ האבן זיי צוגענומען זיין רעוואלווער דער פריערדיגער רבי שרייבט לקחו לו את האקדח דעם רעוואלווער מ'האט צוגענומען זיין ביקס און מ'האט צוריסן זיינע קליידער און מ'האט אים צוגענומען זיין שווערד און מ'האט דאס צובראכן אויף שטיקלעך און זיי זענען ווייטער ארומגעגאן און זיי האבן געזונגען ניגונים פון פרייהייט און זיי האבן געשריגן אקעגן די ממשלה. דאס איז געווען פרייטאג, פרייטאג צונאכטס און שבת איז אריבערגעגאן אויף אונז אין ליבאוויטש מיט א גרויסן גרויסן פחד, ווייל מיר האבן געהערט אז ירמלאוו האט זיך דערוואוסט וואס ס'טוט זיך, און ער קומט צוריק צו פארן אין ליבאוויטש און ער קומט מיט א גאנצע גרופע פון קאזאקן. מוצאי שבת זענען מיר געווען אין גאר א גרויסן פחד, און די חברים וואס זיי זענען געווען פון דעם ועד ההגנה וואס מיר האבן געמאכט, געווען הונדערט מענטשן וואס מיר האבן געמאכט ווי געזאגט פריערט מיט די אייזנס מיט די שטעקנס אויף צו קענען זיך פראטעקטן, אויף צו קענען זיך באשיצן, זענען מיר געזעצן א גאנצע נאכט מיט די אייזנס אין די הענט, און אויכעט מיט צו דערצו האט מען צוגעגעבן אויכעט די תלמידים פון די ישיבה תומכי תמימים, די עלטערע בחורים זענען געזעצן צוזאמען מיט די הונדערט מענטשן, און מיר געזעצן א גאנצע נאכט און מען האט געווארט אויף ישועת השם. ווי ס'איז געקומען זונטאג אינדערפרי האט מען זיך דערוואוסט אז דער אז דער דער דער פקיד דער יערמאלאוו אליין איז געקומען מיט די פקידי משטרה און ווען ער איז צוריקגעקומען ער איז געקומען צו גיין גיך און יעמאלט האט מען זיך געמאכט א אסיפה דארטן אין די משטרה און מ'האט אים דערציילט די אלע זאכן וואס האט פאסירט פרייטאג פארשטייט זיך אז מ'האט אים דערציילט מיט צוגעלייגט זייער אסאך זאכן וואס איז נישט געווען מיט גרויסע גוזמות און דער פקיד פון די משטרה פון ראדני וואס מען האט אים צוגענומען זיין רעוואלווער און מען האט אים צוריסן זיינע קליידער און מען האט אים צובראכן זיין שווערד איז אויך געווען דארטן און ער האט דערציילט אלץ וואס די יונגע נוצרים האבן אים געטאן און האט אויך צוגעלייגט אז די אידן האבן זיך אויך משתתף געווען אין דעם האט אבער נישט געזאגט אז די אידן זענען געווען די וואס האבן עס אנגעהויבן האט נאר געזאגט אז די אידן האבן זיך משתתף געווען אין דעם און האט צוגעלייגט זייער שיין אז די מינוט וואס ער איז געקומען און ער האט אויסגערופן אז אלע זאלן זיך צושפרייטן, מען בעט אלע מענטשן זאלן אהיים גיין, איז די אלע אידן זענען גלייך אוועקגעגאן, און ס'איז געבליבן נאר להבדיל די נוצרים זענען געבליבן. יענעם טאג האט מען געברענגט נאך נאך גרויסע מענטשן פון די משטרה, און מיט זיי האט מען געברענגט העכער צוואנציג חיילים פון די שטאט ארשע, וואס דאס איז די שטאט וואס דאס איז דער שטאט וואס נעמט וואס די הויפט שטאט אויף דעם גאנצן ארום פון לובאוויטש. און פארנאכט, זונטאג פארנאכט, האט מען געברענגט דרייסיג יונגע רוסישע פון די פון די נענטערע פון די נאנטע דערפלעך פון לובאוויטש, וואס זיי זענען געווען, זיי האט מען געכאפט וואס מען האט אויף זיי גע'מסר'ט אז זיי זענען געווען פון די וואס האבן געמאכט די הפגנה, האט מען געברענגט דרייסיג אזעכע, און נאכאמאל, זיי זענען געווען פשוט חשוד, מענטשן האבן אויף זיי געוויזן אז זיי האבן זיך משתתף געווען אין דעם אין די תהלוכה, אין דעם ארומגיין און זינגען און שרייען מיט די רויטע פענער. און צו דערצו האט מען אויכעט איינגעזעצט צוויי יונגע רוסישע גויים פון די שטאט ליובאוויטש, און יערמאלאוו האט גענומען אין זיי זייער גרויסע נקמה, דער רבי זאגט נישט וואס אבער ווייזט אויס פון ווייטער ווייזט אויס אז מ'האט זיי פשוט גוט צוקלאפט די ביינער דארטן. די די יונגע אידן וואס זענען געווען יעמאלט ביי די הפגנה זענען נישט געווען אין שטאט, פארוואס? ווייל פרייטאג צונאכטס זענען זיי אלע אנטלאפן פון ליובאוויטש, די איינגעזעצטע, די דרייסיג און די צוויי פון ליבאוויטש, די גויים, כאטש מ'האט זיי געקלאפט און מ'האט זיי געפייניגט מיט מורא'דיגע שווערע פייניגונגען, האבן נישט דערציילט ווער פון זייערע חברים די אידן זענען געווען אין די הפגנה, זיי האבן נישט דערציילט נישט די חברים פון די אידן און נישט די חברים פון להבדיל די גויים וואס זענען געווען פארמישט אין די הפגנה, זיי האבן נישט געעפנט זייערע מיילער, זיי האבן נישט גערעדט וועגן דעם. די צוויי בעלי בתים פון די דערפער ארום ליבאוויטש ווי געזאגט פריערט און דער גלח דער נייער גלח וואס איז געקומען האבן גערעדט האבן גערעדט וואס זיי האבן געקענט האבן זיי גערעדט אין יעדן פלאץ וואס איז געווען מענטשן זענען זיי ארום געגאנגען און געזאגט אז דער עיקר וואס איז געווען די הפגנות איז געווען אלץ פון די אידן. וואס די עלטערע אידן און די רבנים זענען באשיצן אויף די יונגע, וואס זיי זענען פורקי עול מלכות, זיי ווערן נישט דערשראקן פון די פון די מלוכה, פון די חוק פון די פון די ממשלה, און ס'איז ארויסגעגיין א קול אין שטאט אין ליבאוויטש איז ארויסגעגיין א קול אז דער דער גלח איז געפארן אין איינע פון די גרויסע דערפער וואס זייערע וואס זייערע מענטשן וואס וואוינען דארטן זענען באוואוסט פאר גזלנים און רוצחים און שונאי ישראל. דער אייבערשטער אויסהיטן. איז דער גלח איז געפארן אין די אין דעם גרויסן דארף וואו דארטן וואוינען אלע גזלנים און רוצחים און שונאי ישראל, און ער איז געגאנגען צו זיי צו מאכן דארטן דרשות און זיי מעורר זיין אז זיי זאלן קומען אין ליבאוויטש און חס ושלום נעמען נקמה אין די אידן אויף דעם וואס זיי באהאלטן און זיי דערציילן נישט ווער זענען געווען די יונגע וואס זיי האבן אנגעהויבן די הפגנה מיט די רויטע פענער וואס די הפגנה קומט אויס איז קעגן דעם מלך און קעגן די אלע שרים און קעגן די אלע פקידים וואס זיי זענען אין דעם מדינה.

אנהייב חשוון, ער איז ממשיך אין די מעשה, אנהייב חשוון דעם יאר אין תר"ס וא"ו, איז ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די שביתות, ס'איז געווען אסאך אסאך שביתות איז געווען אין די אין די אין די אין די פאבריקן אין פעטערבורג און אין מאסקווע, מענטשן האבן געמאכט א שביתה, זיי האבן אויפגעהערט ארבעטן, זיי האבן געזאגט זיי גייען נישט ארבעטן מער, זיי האבן געוואלט מסתמא מער געלט, און זיי ארבעטן צו שווער, איז געווען גרויסע שביתות אין פעטערבורג און אין מאסקווע און אין נאך שטעט. דער שר הפנים פון גאנצן פון דעם גאנצן דאס איז נישט געווען יעמאלט געהייסן רוסלאנד אבער אפשר רוסלאנד די גאנצע, דער שר הפנים פון דעם גאנצן מדינה וואס ער ווערט אנגערופן אויף אידיש שרייבט דער פריערדיגער רבי דער אינערליכער מיניסטער האט געמאכט האט געמאכט א אסיפה און האט גערופן די אלע עסקנים פון פעטערבורג און האט זיי און האט זיי אנגעווארנט האט זיי געזאגט אזוי, אויב די יונגע אידן וועלן נישט אויפהערן צו מעורר זיין די ארבעטארס אז זיי זאלן מאכן שביתות און זאלן זיך אויפשטעלן קעגן די ממשלה, זאלט איר וויסן אז מ'עט מאכן פאגראמען אין אלע פלעצער וואו ס'וואוינען אידן, און די אידן וועלן באצאלן נישט נאר מיט זייערע מיט זייערע רכוש און מיט וואס זיי פארמאגן, נאר אויכעט זעלן קומען וואס וואס נישט נאר אין זייער רכוש און זייער פארמעגן וואס זיי האבן וואס די אלע וואס זעלן קומען מאכן די פאגראמען עלן צונעמען נאר איר זאלט וויסן אז ס'וועט אויכעט זיין אין נפש דאס מיינט צו זאגן אז מ'וועט חס ושלום אז מ'וועט הרג'נען אידן די עסקנים וואס האט גערופן יעמאלט דער שר הפנים האבן האבן געענפערט אויב איין מפלגה זינדיגט איז דען די גאנצע פאלק שולדיג אין דעם? ס'איז דאך אסאך אסאך אסאך אסאך מער יונגע רוסישע גוים וואס זיי טוען, פארוואס רופט איר נאר די אידן און איר באשולדיגט נאר זיי? דער שר הפנים, דער שר הפנים האט זיי געענטפערט מיט א מורא'דיגן ביטערן שלעכטן שמייכל, און האט געזאגט, צו דען ווייסט איר נישט אז ס'איז ביי אונז גרינגער צו אוועקשיקן א גאנצע עדה פון אידן, אוועקשיקן זיי אין סיביר אין א ארץ גזירה, ווי צו אנרירן אין דעם כבוד פון איין אלטן רוסישן פארמער אן איכר. דאס איז פשוט כפשוטו אז אידישע בלוט איז איז ביליג און מען קען טון מיט זיי וואס מען וויל, איבערחזר'ן עס נאכאמאל, ער האט זיי געזאגט אז איר ווייסט נישט אז ביי אונז איז אסאך גרינגער צו אוועקשיקן א גאנצע עדה, דאס מיינט צענדליגער צענדליגער אידן אוועקשיקן אין אין סיביר אן קיין סיבה, ווי צו אנרירן דעם כבוד פון איין אלטן גוי'אישן איכר. ווען דער שליח וואס דער שר הפנים האט שר הפנים האט געשיקט א שליח אין ליבאוויטש וואס זיין נאמען איז בעז, מר. בעז, ער זאגט נישט ווער ער איז, ער איז אנגעקומען מיט די בשורה וואס דער שר הפנים האט געזאגט אז ער זאל וויסן אז טאמער די יונגע אידן וועלן נישט אויפהערן מיט די מעורר זיין די שביתות און די זאכן קעגן די ממשלה וועט זיין דער אייבישטער אויסהיטן פאגראמען האט מען געשיקט א שליח אין ליבאוויטש אז מען זאל עס איבערגעבן דארטן ווען ער איז אנגעקומען אין ליבאוויטש זאגט דער פרידיקער רבי האט דער טאטע זיינער דער רבי רשב געזאגט אז מען זאל מאכן א ועד הגנה משפטית, מען זאל מאכן א א ועד וואס וועט מגן זיין אויף די אידן אין בית המשפט, און עס וועט קומען א ידיעה פון א שטעטל אדער פון א דערפל אז דארטן האט פאסירט דער אייבישטער אויסהיטן א אומגליק אז עס איז געווען דארטן פאגראמען, איז דער ועד עט גיין גלייך אין בית משפט און מ'וועט זיך שלאגן אנטקעגן דעם אז מען זאל אפהאלטן סיי דארטן און סיי אין אנדערע פלעצער. און דער פריער און דער רבי רשב האט צוגעלייגט אז האלב פון די הוצאות, האלב פון די געלט וואס ס'וועט קאסטן צו מאכן דעם ועד עט ער וועט ער באצאלן. די עסקני הכלל וואס זענען געווען אין ליובאוויטש און און און אין הויפט פון זיי איז געווען א עורך דין וואס האט געהייסן מר. שלאסבערג. זיי האבן גענומען זיי האבן אנגענומען די הצעה פון דעם רבי'ן רשב און ס'האט געברענגט א מורא'דיגע תועלת נישט נאר אין הצלת נפשות, נאר אויכעט וואס ס'האט מציל געווען אסאך האב און גוטס וואס די אידן האבן, ס'האט מציל געווען פון די חיות טורפות, פון די חיות וואס זיי פארצוקן, פון אזעלכע שלעכטע מענטשן האט דאס געראטעוועט, ווייל האבן זיך דערוואוסט אז ס'איז דא אזא זאך, אז ס'איז דא א הגנה משפטית, און ס'איז דא דארטן א גרויסער עורך דין וואס הער שלאסבערג האט דאס שוין אפגעהאלטן פון זיי צו טון אזעלכע זאכן קעגן די אידן.

א פרטיות'דיגן בריוו אויסגעטיילט מיט אלע פרטים צו מר. ט. איינער וואס האט געהייסן ט. אים צו מודיע זיין אלס וואס איז געווען דא פרייטאג. דער בריוו איז געשיקט געווארן דורך א ספעציעלן שליח צו וויטעבסק, און דארטן האט דער שליח געגעבן צו א צווייטן שליח וואס פארט אין פעטערסבורג, און מאנטאג אינדערפרי דאס געווען אלס אלס מוצאי שבת האט ער עס ארויסגעשיקט, און מאנטאג אינדערפרי האט דער מר. טעס, דער מענטש וואס הייסט טעס, האט באקומען דעם בריוו פון מיר. וועלן מירצעשעם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך אין דעם המשך פון דעם מאסר וואס דער אלטער וואס דער פריערדיגער רבי שרייבט, און ס'ווערט אנגערופן המאסר השלישי בחודש טבת תרס"ו.